ניט לאַנג פֿאַר איר טױט האָב איך געקריגן פֿון איר אַ בריװ פֿון אַ קלײנער שטאָט אױפֿן טײַך דאָן. אין דעם בריװ האָט זי זיך געזעגנט מיט מיר, געבענטשט סאַבינאָװן און געשריבן, אַז זי שטאַרבט אַ גליקלעכע, איר לעבן האָט זי פֿאַרענדיקט אין שײנקײט און מוזיק. עס איז שוין געווען האלבע נאכט, און די געסט האבן זיך אנגעהויבן פארזאמלען. יעדער איינער פון זיי איז געווען ניט אבי ווער, נאר א באוואוסטע פערזענליכקייט אויף דעם אדער אן אנדער געביט. קיינער האט קיינעם ניט פארגעשטעלט, מען האט זיך אליין פארגעשטעלט, און א האלבע שטונדע שפעטער שוין געווארן פריינט, א טיפיש רוסישער כאראקטער-שטריך. באלד האט מען אנגעהויבן דעם נאַכט-מאָלצײַט אױף אַן אופֿן, װאָס נאָר אַ פּאָר שטעט אין רוסלאַנד האָט דאָס געקאָנט זיך פֿאַרגינען אין די אַלטע, לאַנג-פֿאַרשװוּנדענע צײַטן. איך דערמאָן זיך דעם איבעררײַכן טיש, די אַלע צענדליקער מאכלים פֿון זאַקוסקעס, פּיראָגן,

אבער אין יענע טעג איז עס געווען א געווענליכע זאך וועגן וועלכער קיינער אין פעטערבורג האט זיך ניט געוואונדערט. רייך איז געווען דאס ארעמע רוסלאנד, הויך איר קונסט, ברייט איר הארץ און פונקט אזוי ברייט איר מאגן. שפעט אין דער נאכט, אדער ריכטיגער גאר פרי אין דעם נאך ניט ליכטיגן מארגן, ווען די געסט, מיד פון זאטקייט זיינען זיך ענדליך צעגאנגען און איבערגעלאזן דעם מזל'דיגן יונגן באלעבאס אליין. אסאך פון די וואס זיינען געווען ווילד פרעמדע איינער דעם צווייטן מיט עטליכע שעה צוריק זיינען איצט שוין געווען אלטע גוטע פריינט, גערעדט אויף דו און דערציילט איינער דעם צווייטן די אינטימסטע פאסירונגען פון זייער לעבן. מעגליך אז אין א וואך ארום וועלן זיי פארגעסן וועגן דעם און ניט דערקענען איינער דעם צווייטן ווען זיי וועלן זיך ווידער טרעפן. זיי וועלן זיך ווידער באקענען, ווידער ווערן אלטע גוטע פריינט און דערציילן זיך די סאמע אינטימסטע זאכן וועגן זיך, זייערע ווייבער און זייערע געליבטע און ווידער זיך צעגיין. סאַבינאָוו פֿלעגט זינגען אין דער מאַרינסקער אָפּערע אין פּעטערבורג און אויך אין דעם באָלשוי-טעאַטער אין מאָסקווע. צוליב דעם האָט ער געמוזט קומען אָפֿט קיין פּעטערבורג, און ער איז שטענדיק געווען צופֿרידן, ווען איך האָב אים באַזוכט. איך געדענק גוט איינע פֿון זײַנע וויזיטן, ער האָט זיך אָפּגעשטעלט אין דעם האָטעל אַנגלעטער. איך האב אים אפגערופן אויפן טעלעפאן און ער האט מיך געבעטן קומען וואס גיכער. א פערטל שעה שפעטער בין איך שוין געזעסן ביי אים אין האטעל צימער. ער איז געווען אליין. קיין פריינט, קיין סאבינאוויסטקעס, קיינער ניט. היינט איז מיין געבורטסטאג האט ער געזאגט. איך בין געווארן פערציג יאר אלט. מיין קאריערע וועט זיך באלד פארענדיגן. א טענאר שטימע ווערט אויסגעוועבט נאך פערציג יאר. און פלוצלונג האב איך דערזעהן טרערן אין זיינע בלויע קינדישע אויגן. די מעגליכקייט פון אזא טראגעדיע האט אים דערשיטערט. אלע מיינע רייד זענען געווען אומזיסט. און וואס האב איך געקענט אים זאגן? עס איז דאך געווען דער אמת. צוזאמען מיט אים האב איך אויך דערפילט, כאטש מער טעארעטיש, דעם אומפארמיידליכן גאנג פון דער צייט. עס איז אריינגעקומען אן עלטערער מאן אין א פולער גענעראל אוניפארעם, איך בין דער אדיוטאנט פון זיין הויכקייט דעם פירשט באגריאטאן מוכרנסקי האט דער גענעראל זיך פארגעשטעלט, זיין הויכקייט וויל אייך באזוכן און איך בין געקומען אייך פרעגן אויב איר וועט זיין גרייט אים אויפצונעמען. סאַבינאָוו האָט העפֿלעך זיך אָפּגערופֿן אין אַן אָפֿיציעלן טאָן, אַ גרױסע כּבֿוד פֿאַר מיר, דער גרױספֿירשט האָפֿט, אַז איר װעט זײַן נאָר אַלײן, אָן געסט, האָט דער גענעראַל װײַטער געזאָגט. גאַנץ אײנפֿאַך, מיט אַ לײַכטן שמײכל, האָט סאַבינאָוו אָנגעװיזן אױף מיר, דאָס איז מײַן פֿרײַנד, אַ באַװוּסטער שרײַבער. איך בין זיכער אז דער פירשט וועט זיין צופרידן אים צו טרעפן דא. דער אדיוטאנט האט געזאגט, איך וועל דאס איבערגעבן זיין הויכקייט, ער וועט זיין ביי אייך אין א האלבע שעה. ווי דארף מען זיך האלטן? האט סאבינאוו ביי אים געפרעגט. איר דארפט ניט זעצן זיך, ביז זיין הויכקייט זאגט אייך, אז איר זאלט דאס טאן. איר דארפט אים טיטולירן לויט זיין ראנג. איר דארפט אים ניט שטעלן צופיל קשיות. ער וועט. וועט זיכער געפינען אין אים א גוטן קאמפאניאן. דער גענעראל איז אוועק, און איך האב זיך אנגעהויבן צו בעטן ביי מיין פריינט, לאז מיר בעסער גיין אהיים, וואס דארפסטו מיר דא האבן? דו וועסט בלייבן און וועסט זיך באקענען מיט דעם גרויספירשט. עס איז דאך געווען א חוצפה פון דעם גענעראל צו זאגן מיר וועמען איך מעג אדער טאר ניט האבן אין מיין אייגענע הויז.

יא, דאס איז ער. זיין טאכטער, די גרויספירשטין טאטיאנא, איז די ווייב פון מיין גאסט. אין צימער איז אריינגעקומען, כמעט אריינגעשפרונגען, א גאר יונגיטשקער אפיצער פון מיטעלן וואוקס, א שלאנקער, א בויגזאמער, ווי אלע קאווקאזער זענען דאס.

ער האָט אויסגעזען ווי אַ פֿאַרשטעלטע מיידל אין הויזן. ער האָט באַגריסט סאָבינאָוון, דערנאָך מיר געזאָגט אַ פּאָר ווערטער וועגן דעם וועטער און פּלוצים אַרויסגערעדט, איך בעט אײַך, זעצט זיך, מײַנע הערן! געוויינלעך, בעט דער באַלעבאָס דעם גאַסט ער זאָל זיך אַוועקזעצן. דאָ אָבער איז געווען פּונקט פֿאַרקערט, ווײַל דער גאַסט איז דאָך געווען אַ קוזין פֿון צאַר. איך מוז אבער זאגן אז ער האט זיך געהאלטן זייער איינפאך און טאקטפול. פון דעם מאמענט וואס מיר האבן זיך אוועקגעזעצט האבן מיר זיך שוין נישט געפילט פריקרע און געשמועסט מיט דעם ראמאנאוו כמעט אזוי פריי ווי מיט יעדן אנדערן יונגן אפיצער. איך בין געקומען איבערגעבן אייך א דאנק, לעאניד וויטאלעוויטש, האט ער ארויסגערעדט און איז געווארן ערנסט. א דאנק פאר אייער וואונדערבארן זינגען. מיר האבן אייך נעכטן געהערט. ער האט געמאכט א קליינעם אקצענט אויף דעם ווארט מיר, איך האב ניט געכאפט וואס דאס מיינט, אבער סאבינאוו, וואס איז זיכער געווען מער דערפארן אין דינאסטיע פראגן איידער איך, האט זיך אפגערופן, איז זיין מאיעסטעט נעכטן געווען אין דער אפערע? איך האב דאס ניט געוואוסט. ניין, דער צאר און די צארינא האבן נעכטן ניט פארלאזן גאטשינא. מיר אלע זענען געווען איינגעלאדן נעכטן אוונט צום טיש און מיר האבן אייך געהערט. איך האב פארוואונדערט געקוקט אויף דעם גרויספירשט. ווי קען מען הערן אן אפערע פערציק מייל ווייט? װײסט איר דען ניט, האָט דער גאַסט דערקלערט, אַז אונטער דער מאַריִנסקער בינע האָבן די אינזשעניערן אײַנגעשטעלט אַ געװיסע טעלעפֿאָן-סיסטעם, װעלכע איז פֿאַרבונדן מיט דעם צאַרס פּאַלאַץ אין גאַטשינאַ? װען איר זינגט, איז פּונקט װי איר װאָלט געזונגען אין אַ טעלעפֿאָן אַרײַן, נאָר איר װײסט דערפֿון ניט. זײַן מאַיעסטעט איז געװען זײער צופֿרידן מיט אײַער זינגען און האָט מיך באַאױפֿטראָגט דאָס אײַך צו זאָגן. ניט אָפֿיציעל, פֿאַרשטײט זיך, האָט ער צוגעגעבן. אָפֿיציעל װעט איר עס שױן הערן פֿון דעם דירעקטאָר פֿון די קײזערלעכע טעאַטערס. סאָבינאָװ האָט באַדאַנקט פֿאַר דעם כּבֿוד. אַ פּאָר מינוטן שפּעטער האָט זיך באַװיזן דער גענעראַל, דער אַדיוטאַנט, און דער גאַסט איז אַװעק. אַ פֿײַנער בחור, האָט סאָבינאָװ געזאָגט, אַ שאָד, װאָס ער איז אַ גרױספֿירשט. און סאָבינאָװ האָט זיך צעלאַכט פֿון זײַן אײגענעם װיץ. אַ פּאָר טעג שפּעטער האָט סאָבינאָװ טאַקע באַקומען דעם אָפֿיציעלן דאַנק, װעגן װעלכן מוכראַנסקי האָט גערעדט, אַ זײגער, אַ מתּנה פֿון צאַר. איך האָב אָפֿט מאָל געזען אָט די מתּנות, װאָס דער הױף, דער צאַר און די גרױספֿירשטן האָבן פֿון צײַט צו צײַט געגעבן די קינסטלער. דאָס איז געװען אַ זײגער, אַ פּאָרטסיגאַר אָדער זאַפּאָנקעס. קאף באטענס. קיין צו גרויסן ווערט האבן זיי ניט געהאט. פארשטייט זיך אז דער צאר האט קיינמאל ניט געזען די מתנות וועלכע זיינען געווען צוגעטיילט אין זיין נאמען. ביים הויף איז געווען א ספעציעלער מאן וואס האט צוגעשטעלט די אלע צירונגען. זיין נאמען איז געווען אהרן סימאנאוויטש, א הויכער דארער איד מיט טרוקענע מאניערן און כיטרע, טיף-זיצנדיקע פוקסישע אויגן.

דא אין ניו יארק, מיר האבן געהאט צוזאמען לאנטש אויף דער איסט סייד, אינאיינעם מיט אונז איז געווען דער פארשטארבענער אידיש-ענגלישער זשורנאליסט הערמאן בערנשטיין. סימאנאוויטש האט אונז אסאך דערציילט וועגן ראספוטינען, וועלכער איז שוין דעמאלט געווען טויט, וועגן איליאדור דעם ווילדן מאנאך, וועגן זיין. וועגן זיינע זייגערלעך און פארטציגארן, וועלכע ער, סימאנאוויטש, האט אין נאמען פון צאר געשאנקען די בעסטע און שענסטע ארטיסטן פון רוסלאנד, האט ער גארניט געזאגט. אבער צו יענער צייט איז שוין ניט געווען קיין צאר און אויך ניט קיין זייגערלעך. מיט א פאר מאנאטן צוריק האט א יונגער אומבאקאנטער מאן, וואס איז צופעליג געזעסן לעבן מיר אין א רעסטאראן, פלוצלונג באשלאסן אז ער דארף מיר אנפארטרויען וואס עס איז ביי אים אויפן הארצן. אדער ריכטיגער, אויפן מאגן. איך קום אהער ספעציעל אזש פון ניו דזשערסי כדי צו עסן דא די טשיקן סופ. עס איז בעסער ווי די וועלכע מיין מאמע פלעגט קאכן. גע'ערט פון אזא צוטרוי וועלכן איך האב מיט קיין זאך ניט פארדינט, האב איך זיך דערקונדיגט

די גרויסע רוסישע איבערקערעניש, צוערשט אין יאר נײַנצן פֿינף און דערנאך אין נײַנצן זיבעצן, האט אויך געהאט אזא אזערע, וואס א האן האט עס געקאנט אריבערגיין צופוס. אט די קליינע, ניט וויכטיגע, פאסירונג איז געווען די דראמע קאנטראבאנדיסטן, וואס איז אויפגעפירט געווארן אין סואווארינס קליינעם טעאטער,

צו ווייזן איר אייגענעם ווילן, דאָס איז פאָרגעקומען ביי דער פאָרשטעלונג פון אַ נישטיקער, טאַלאַנטלאָזער דראַמע, אָנגעשריבן פון אַ גאָר אומבאַקאַנטן נאָמען, ליטווין. ווי נאָר דער קליינער טעאַטער, דער זעלבער, וואָס האָט מיר געגעבן אַ פּרייז פאַר מיין פּיעסע, האָט באַשלאָסן אויפצופירן קאָנטראָבאַנדיסטן, האָט מען שוין געוואוסט וועגן וואָס עס האַנדלט זיך און אָנגעהויבן קאָכן זיך, ניין, די פּיעסע וועט מען ניט אויפֿפֿירן. די דאָזיקע דראַמע איז געווען אַן אַנטיסעמיטישע. ביז דעמאָלט האָט מען קיין אַנטיסעמיטישע פּיעסן אויף דער רוסישער בינע ניט געשפּילט און ניט געטראַכט צו שפּילן. דאָ אָבער האָט איינער פֿון די גרעסטע און רײַכסטע טעאַטערס אין רוסלאַנד, געפֿירט פֿון אַ גרויסן זשורנאַליסט סוּוואָרין, באַשלאָסן אַרויסצוקומען מיט אַזאַ מין דראַמע. וואָס איז די סיבה? שמוציגע פאליציי פאליטיק וועלכע האט אינזינען אויפצוהויבן א העצע קעגן אידן, א נידערטרעכטיגער פלאן ארויסצושטעלן אידן אין א שלעכט ליכט כדי דורך דעם אפציען די אויפמערקזאמקייט פון אנדערע וויכטיגע לאנד פראבלעמען, אן אלטער, הונדערטער מאל אויסגעפרואווטער מיטל. ניט אַנדערש ווי סוּוואָרין און מענטשן און מענטשלעך אַרום אים האָבן באַקומען אַ געוויסן וווּנק פֿון אויבן, אַ רעקאָמענדאַציע, וואָס איז ענלעך צו אַ באַפֿעל צו נעמען זיך צו ייִדן. סוּוואָרינס נאָוואָיע וורעמיאַ איז דאָך פֿון אָנפֿאַנג אָן געווען פֿאַרבונדן מיט די קאָנסערוואַטיווסטע עלעמענטן און די טונקעלע פּערזענלעכקייטן, וואָס זײַנען געווען אומעטום אין די וויכטיקסטע מלוכה-אַנשטאַלטן אין דער פּאָליציי, אין געריכט, אין מיליטער-קרײַזן. סוּוואָרינס צײַטונג, אָבער ניט זײַן טעאַטער, האָט תּמיד געדינט אָט די דאָזיקע עלעמענטן. דאָס האָט מען געוווּסט. איצט אָבער האָט ער געוואָלט, אַז אויך זײַן טעאַטער זאָל זיך פֿאַרנעמען אויף דעם זעלביקן וועג. זייער אומבאַקוועם האָבן זיך געפֿילט די, וואָס זײַנען געווען פֿאַרבונדן מיטן קליינעם טעאַטער און וואָס האָבן ווײַט ניט צוגעשטימט צו סוּוואָרינס פּאָליטיק. דער רעזשיסער קארפאוו, א געוועזענער פאליטישער פארברעכער, א זייער אנשטענדיגער מענטש, איז ארומגעגאנגען אן אנגעכמורעטער, א בייזער. ער האט מיר דערציילט ווער דער מחבר פון דער דראמע קאנטראבאנדיסטן איז געווען. זיין אמת'ער נאמען איז געווען עפרון. ער האט געשטאמט דאכט זיך פון ווילנע, האט זיך געשמד'ט צוליב א שטיקל קאריערע, האט ער עפעס פריער געשריבן? ניין. ער דארף זיין ארום פֿערציק יאר אלט, האלט זיך מער אדער ווייניגער אנשטענדיג, רעדט ווייניג, איז גוט אנגעטון, און ווי ער זעהט אויס האט ער אביסל געלט אויך. צו סוווארינען האט אים געבראכט דער גענעראל פליושטשיק פליושטשעווסקי. ווי נאר קארפאוו האט דערמאנט דעם דאזיגן נאמען איז מיר די זאך געווארן אסאך קלארער.

איך האָב גוט געקענט דעם ציװילנעם גענעראַל פּלושטשיק, אַ קלײנער, אַ דאַרער, מיט קורץ אָפּגעשאָרענע גרױע װאָנצעס, מיט עלעגאַנטע פּינסנע אױף דער נאָז, שטענדיק העפֿלעך, פֿרײַנדלעך, אַ ליבהאָבער פֿון דראַמע, מוזיק און באַלעט, האָט ער געמאַכט אױסערלעך אַ גאַנץ גוטן אײַנדרוק. אבער צו טרעפן זיך מיט אים, צו רעדן מיט אים און דיסקוטירן פראבלעמען פון טעאטער און קונסט איז פארט געווען ניט אנגענעם, און מיר איז אויסגעקומען אפט עס צו טאן, ווייל ער, אזוי ווי איך, איז געווען אינאיינעם מיט אנדערע אין דעם פרעזידיום פון דעם פארבאנד פון רוסישע דראמאטישע שרייבער, און דארטן ביי זיצונגען האמיר זיך אפט געטראפן. עס איז אינטערעסאנט צו באמערקן ווי אזוי פלושטשיק האט אנגעהויבן די גארנישט כשר'דיגע קאריערע זיינע וואס ער האט געמאכט, דאס איז געווען אין יאר אַכצן אײן און אַכציק נאך דער דערמארדונג פון צאר אלכסנדר דעם צווייטן. צווישן די מערדער איז אויך געווען ווי באקאנט דאס אידישע מיידל העסי העלפמאן, דאס העכערע געריכט האט זי פאראורטיילט צום טויט אויפצוהענגען, אבער עס האט זיך ארויסגעוויזן אז זי דארף ווערן א מוטער. פון אנהייב האט די רעגירונג געוואלט פארקוקן די זאך, שוואנגער? נו, איז וואס? ווער דארף דאס האבן העסי העלפמאנ'ס קינד? זאלן זיי הענגען ביידע, די מוטער און דאס נאך ניט געבוירענע קינד, אבער די פראנצייזישע צייטונגען האבן אויפגעהויבן א געוואלדיגן פראטעסט און מען האט אנגעהאלטן אין פראנקרייך גרויסע פראטעסט מיטינגען, האט די רוסישע רעגירונג באשלאסן אז הענגען וועט זי טאקע הענגען, אבער ניט פריער ווי זי וועט האבן איר קינד. און אזוי איז טאקע געווען, די אומגליקליכע האט געבוירן א טאכטער אין טורמע, אויפן באפעל פון נייעם צאר, אלכסנדר דעם דריטן, האט דאס קינד געדארפט אוועקגענומען ווערן פון דער מוטער און געבראכט ווערן אין א יתומים אנשטאלט אונטער אן אנדער נאמען. אין טורמע האט זיך באוויזן א יונגערמאן וואס האט אויסגעפירט דעם באפעל פון צאר, אפגעריסן דאס קינד פון דער מוטער, וועלכע איז אינגיכן נאכדעם געשטארבן. דער דאָזיקער יונגער באַאַמטער איז געװען פּלושטשיק פּלושטשעװסקי, איצט דער גענעראַל, מײַן קאָלעגע אין שרײַבער-פּרעזידיום. דער העפֿלעכער, גוט-דערצױגענער יונגער זשאַנדאַר האָט געטאָן װאָס מע האָט אים געהײסן. מיט צװאַנציק יאָר צוריק האָט מען אים געהײסן באַהאַלטן העסי העלפֿמאַנס קינד, און הײַנט האָט מען אים געהײסן שאַפֿן אַן אָפֿענע, ניט-גינסטיקע שטימונג קעגן ייִדן, ארויסשטעלן זיי אין א שלעכטע ליכט, האט ער ווידער געפאלגט און געלאפן צו סווארינען צו דעם אלטן פוקס דורכפירן דעם באפעל. קארפאוו האט מיר דערציילט דעם אינהאלט פון די קאנטראבאנדיסטן. די האנדלונג קומט פאר אין א פויליש-אידישער שטאט לעבן דער סאמע דייטשער גרעניץ. דער מחבר ברענגט אונז אריין אין א הויז פון א אידישער משפחה. דאָ איז דער טאַטע, זײַן װײַב, זײַן זון און די יונגע שענע טאָכטער. זײ זײַנען קאָנטראָבאַנדיסטן, אַלע. דאָס גאַנצע שטעטל זײַנען קאָנטראָבאַנדיסטן. מען שלעפּט אַרײַן פֿון איבער דער גרענעץ שפּיצן, זײַדנס, פֿוטערס, װײַן. מען מאַכט געלט. מען באַראַבעװעט די רוסישע רעגירונג. אין שטאָט קומט צו פֿאָרן אַ יונגער סלעדאָװאַטעל, אונטערזוכונגס-ריכטער,

רוישיק און אומרואיג איז געווארן הינטער די קוליסן פון דעם קליינעם טעאטער, צווישן די שוישפילער וואס האבן געדארפט שפילן די פיעסע. די שוישפילער זענען אלע געווען קריסטן, מיט איין איינציגער אויסנאם פון דעם געשמדטן טינסקי, שיף, וועלכער האט געדארפט שפילן דעם אידן, דעם הויפט קאנטראבאנדיסט. ער האט זייער ווייניג געהאט צו טון מיט אידן, אבער האט זיך פארט געפילט זייער אומבאקוועם. ער האט זיך געבעטן ביי סווארינען ער זאל אים באפרייען פון דער ראלע. דער אלטער האט זיך צעהיצט און געזאגט צו טינסקין, אדער ער שפילט די ראלע, אדער ער פליט ארויס פון מיין טעאטער. צווישן די מיטגלידער פון דער קאמפאניע איז געווען א שוישפילערן, א קריסטין וואס האט באוויזן אסאך מער מוט און אנטשלאסנקייט ווי איר קאלעגע טינסקי, דאס איז געווען לידיא יאווארסקאיא, אין פריוואטן לעבן, פירשטין באריאטינסקאיא. זי איז געווען איינע פון די אינטערעסאנטסטע פיגורן פון דער דעמאלסדיגע פעטערבורג, יונג, שיין, געבילדעט, ענערגיש, באגאבט, זי האט געשטאמט פון א זייער פארנעמע משפחה מיטן נאמען גיובענעט. איר פאטער איז געווען אויבער פאליציי-מייסטער אין קיעוו, איר אנקל, מיניסטער פון טראנספארט, איר ברודער, הויף-כירורג. די יונגע מיידל האט גע'חלומ'ט צו ווערן א שוישפילערן, און ניט גלאט אבי א שוישפילערן, נאר די בעסטע, די שענסטע, זי איז געווען פול מיט אמביציע און געהאט אן אומגעווענליך שטארקן ווילנסקראפט וואס האט ביז א געוויסע מאס איר געדינט אנשטאט דעם גרויסן טאלאנט וועלכע זי האט ליידער ניט געהאט. אירע טעאטער מיטלען זענען געווען באגרעניצט אבער זי האט געהאט א שיינע שלאנקע פיגור, איר ענערגיש אויסזעענדיקער פּנים האָט געשטראַלט מיט קלוגשאַפֿט, מיט אינטעליגענץ. אַ קרוין פֿון העל-בלאָנדע דיקע האָר איז געלעגן עפֿעקטפֿול אויף איר קאָפּ, אירע בינע-אינטאָנאַציעס זײַנען געווען אָריגינעל, מען האָט געקענט אָננעמען, אַז דאָס איז טאַלאַנט. אָבער אין זיך האָט זי זיכער געהאַט מער ווי טאַלאַנט, מער ווי בילדונג און חכמה, פּערזענלעכקייט. דאָס האָט זיך געפֿילט אין יעדער באַוועגונג אירער. איר שטאַרקע אינדיווידואַליטעט האָט געהאַט אין זיך עפּעס האַרטס, פֿעסטס, אַנטשלאָסנס. זי איז געווען מער מענלעך ווי ווײַבלעך. אין דעם קליינעם טעאַטער איז זי געווען די פּרעמיערשע, סטאַר, און האָט געשפּילט די ערשטע ראָלן. אייגנטלעך האָבן מענטשן געהאַט ווייניק הנאה פֿון איר שפּילן. זי האָט קיינעם ניט גערירט, אבער יעדער איינער האט זיך צוגעהערט צו איר, אזוי שטארק איז געווען איר פערזענליכקייט. דער יונגער פלאטן אפיציר, פירשט וולאדימיר באריאטינסקי, האט זיך פארליבט אין איר. באריאטינסקי האט געשטאמט פון איינער פון די פיינסטע משפחות אין רוסלאנד, און זיין יחוס איז אסאך עלטער געווען ווי פון דעם צאר אליין. די ראמאנאוו זענען שוין אליין ניט געווען קיין ראמאנאווס, דער פאדעם פון זייער דינאסטיע איז עטליכע מאל איבערגעריסן געווארן זינט דעם יאר זעכצן דרײַצן, ווען דער ערשטער ראמאנאוו, מיכאאיל, איז אויסגעוועלט געווארן צו פארנעמען דעם רוסישן טראן. די באריאטינסקיס אבער האבן געשטאמט פון די רוריקאוויטשעס, דאס הייסט פון די ערשטע סקאנדינאווישע פירשטן וועלכע זענען גערופן געווארן צו קומען הערשן אין רוסלאנד ווי די לעגענדע דערציילט עס. זיכער האבן זיי דעמאלט געהערשט מיט א שטארקע אייזערנע האנט, אבער דער היינטיגער פארשטייער פון די אמאליגע וואריאגן, סקאנדינאוון, דער יונגער פירשט וולאדימיר האט געהאט ווייניג ענליכקייט צו א נארדישן הויפטלינג, צו א וויקינג. ער איז געווען א שטילער, אויסגעצייכנט ערצויגענער מענטש, מיט אויסערגעווענליך העפליכע מאניערן, מיט ווייכע, כמעט ווייבליכע באוועגונגען. אזוי איידל און ווייך איז געווען זיין מאניער צו רעדן, אז עס איז פאר אים געווען שווער ארויסצושטופן פון זיך דעם הארטן בוכשטאב ר', עס האט ביי אים געקלונגען ווי ג', דאס האט אים צוגעגעבן חן, א מין מילכיגע הילפלאזיגקייט, וואס האט נאטירליך אפעלירט צו פרויען מיט א מענליכער הארטער נאטור. די שיטערע גאָלדענע האָר זײַנע און דאָס געלע װײכע בערדל, װעלכע ער האָט געטראָגן, כּדי צו מאַכן זיך אױסזען עלטער, װײַל ער איז געװען זײער יונג, האָבן צוגעגעבן נאָך מער מילכיקײט צו זײַן ראַפֿינירטן, אַ ביסל דעקאַדענטישן אױסזען. איך האָב אים עטלעכע מאָל געזען הינטער די קוליסן פֿון דעם מאַלי-טעאַטער. איך פֿלעג קומען באַזוכן די כענעװדיקע נאַדיאַ מוזיל. אין וועלכע איך בין געווען פארליבט און וועלכע איז ליידער צו מיר געווען גלייכגילטיג. ער פלעגט קומען באזוכן די פרימאדאנע יאווארסקאיא אין וועלכער ער איז געווען פארליבט און וועלכע האט אים, ווער ווייסט וואס זי האט געפילט צו אים. אין סוווארינס קרייזן איז מען געווען זייער צופרידן צו האבן אין טעאטער הינטער די קוליסן אזא וואזשנעם גאסט, א קלייניגקייט זײַן טאַטע איז דאָך געװען דער אַדיוטאַנט פֿון דער אַלטער קיסערינע מאַריאַ פֿיאָדאָראָװנאַ, דער מאַמע פֿון ניקאָלײ דעם צװײטן. דער ייִנגערער פֿירשט װלאַדימיר אַלײן, האָט מען גערעדט, איז געװען אַ פּערזענלעכער פֿרײַנד פֿון צאַר. שפּעטער, װען איך האָב זיך מער אָדער װײניקער באַפֿרײַנדעט מיט באַריאַטינסקין, האָט ער מיר אײן מאָל געװיזן דעם צאַרס פּאָרטרעט, װעלכער איז געשטאַנען בײַ אים אױפֿן שרײַבטיש. דאָס בילד האָט געהאַט דעם צאַרס אױפֿשריפֿט. מיין ליבן וואווא פון ניקאליי, און וואווא, פארקירצט פון וולאדימיר, האט זיך גארניט אזוי בארימט מיט דער דאזיגער צארישער מתנה. עס שטייט אויפן טיש, זאל עס שטיין. אין גיכן איז לידיא יאווארסקאיא געווארן פירשטן באריאטינסקאיא. אין דער זעלבער צייט אבער איז דער יונגער אפיצער געווארן אויס פלאטן-אפיציר, ווייל עס איז געווען, אן אומדערהערטע שאנדע, א פשוטער סקאנדאל, חתונה צו האבן מיט אן אקטריסע, ניט קוקנדיק אויף דעם, וואס די דאזיקע אקטריסע איז געווען א דוואריאנקע פון די אדעליקע. זאל זי פארלאזן די בינע, האט דער צאר באפוילן, אדער זאל וואווא פארלאזן דעם פלאט. וואווא האט זיך געפילט מער באקוועם אויף דער יבשה, און וואס טוט מען ניט פאר א שיינער פרוי, ער האט ארונטערגענומען פון זיך דעם שיינעם מונדיר און זיך פארוואנדלט אין א פשוט'ן שטערבלעכן, די העכערע און די גאנץ הויכע קרייזן זיינען פון דעם מאמענט אן געווארן אפגעשניטן פון אים, אויס צאר מיט זיינע פארטרעטן, אויס הויפבעלער מיט די אלע פירשטן און גרויספירשטן, באַריאַטינסקי איז געגאַנגען נאָך ווײַטער. אין יענע טעג האָט זיך געגרינדעט אין פּעטערבורג אַ נײַע צײַטונג, סעווערני קוריער. זי איז געווען די ערשטע גרויסע טעגלעכע סאָציאַל-דעמאָקראַטישע צײַטונג אין דער געשיכטע פֿון רוסלאַנד. פֿירשט באַריאַטינסקי איז געוואָרן איינער פֿון די צוויי רעדאַקטאָרן פֿון דער דאָזיקער געפֿערלעכער צײַטונג. איך צווייפל זייער אין דעם אז ער איז געווען טאקע אזוי פעסט און געניט אין דער סאציאל-דעמאקראטישער טעאריע, ווייל וואו און ווען האט ער דאס געקאנט זיך אויסלערנען? זיכער ניט ביי זיין טאטן דעם פליגל-אדיוטאנט. אבער דאס האט ניט געשאדט דער יונגער צייטונג. דערפאר האט דער צווייטער רעדאקטאר, קאנסטאנטין אראבאזשין, שוין גאר גוט געוואוסט וועגן וואס עס האנדלט זיך. אראבאזשין איז געווען א פריוואט דאצענט פון פעטערבורגער אוניווערסיטעט, ער האט געמיינט גוט אבער מען האט עם ניט געגלויבט, עפעס ניט ערנסטעס, ניט זיכערעס, ניט איבערצייגנדיגס איז געווען אין זיין פערזענליכקייט, טיילווייז האט מען געהאט מורא פאר עם, און טיילווייז ניט געוואלט אינגאנצען עם זעהן, איך ווייס ניט אויף גענוי וואס אייגנטליך עס איז געווען די סיבה, פערזענליך האט ער געמאכט א גוטען איינדרוק, איז געווען פריינטליך, העפֿלעך האָט געקענט גוט רעדן. יאַװאָרסקאַיאַ, די פֿרױ פֿון דעם רעדאַקטאָר פֿון קוריער, האָט געדאַרפֿט שפּילן די ראָלע פֿון דער שענער ייִדישקע, װאָס פֿאַרראַט דעם אײגענעם טאַטן, איר אײגענעם פֿאָלק, גײט אַװעק צום בראַװן סלעדאָװאַטעל און שמדט זיך. איך וועל די ראלע ניט שפּילן, האָט יאַוואָרסקאַיאַ רואיק, אָבער פעסט אַרויסגערעדט מיט איר אַ ביסל הייזעריקער שטים. סוּוואָרין האָט איר געזאָגט דאָס זעלבע, וואָס טינסקין דעם משומד. אָב, אָדער איר שפּילט, אָדער איר וועט מוזן פאַרלאָזן מיין טעאַטער. טינסקי שיף האט זיך אונטערגעווארפן איז געבליבן, יאווארסקאיא איז ארויס פון טעאטער. יאווארסקאיא האט זיך צוקריגט מיט סווארינען, פירשטין באריאטינסקאיא איז קעגן די קאנטראבאנדיסטן און פאר אידן. א געווינס פאר דער רעוואלוציע! האט מען געטראכט און געפרייט זיך מיט דעם וואס אט גייט עס אין רוסלאנד פאמעלעך פאראויס. דעמאָלט, אין פֿאַר-פֿרילינג טעג פֿון רוסלאַנדס חלומות וועגן באַפֿרײַונג, האָט מען אַלצדינג געמאָסטן מיט דער זיסער מאָס פֿון דער רעוואָלוציע, זי גייט שוין, זי קומט שוין, זי איז שוין בײַ דער טיר, און דאָ שטעלט מען איר אין וועג דעם בייזן פּלאַן מיט די קאָנטראַבאַנדיסטן.

עס וואלט געווען אסאך טעאטראלישער, שענער, האט געענטפערט דער מחבר. נאך א זאך האט קארפאוו מיר דערציילט, און זיין פנים און זיין שטימע האבן אויסגעדריקט שפאט. נעכטן האט ליטווין געבראכט אין טעאטער אפאר בילדער וועלכע דארפן הענגען אין שטוב וואו זיינע אידן וואוינען. אויף איין בילד איז געווען א טיפישער אלטער איד, אויף דעם אנדערן א אידישע פרוי אנגעטון אין אלטמאדישע קליידער. פון וואנען האט איר גענומען די בילדער? זיי זעען אויס עכט! האט אים קארפאוו געפרעגט. דאס זענען מיין זיידע און באבע, האט דער משומד געענטפערט. קארפאוו האט זיך בייז צעלאכט. דאס הייסט אז דער פארפאסער האלט פאר נויטיג אריינצוברענגען אין דעם הויז פון גנבים און קאנטראבאנדיסטן זיין זיידן און באבען? א פיינע מיינונג האט ער פון זיין אייגענער משפחה. מעגליך אז עס האט זיך מיר נאר אויסגעוויזן אזוי, נאר איך האב פלוצים דערפילט אז קארפאוו רעדט ניט בלויז פון דעם מחבר, פון דעם איינציגן יידן, נאר פון עטליכע, פון א געוויסע צאל יידן, מעגליך, ווער ווייסט, אפשר לאכט ער פון מיר אויך? ביז איצט האבן מיר קיינמאל ניט גערעדט וועגן די אייביגע פראבלעמען איך, ייד, און דו קריסט ניט ווייל אזא פראגע האט ניט עקזיסטירט, נאר וואס איז דא צו דיסקוטירן? איך האב געוואוסט למשל ווי דער קריסט קארפאוו האט זיך באצויגן צום איד אלעקסאנדער קוגעל, מיין לערער, מיט וואס פאר א רעספעקט און ליבשאפט ער האט גערעדט וועגן אים. קוגעל איז שטענדיג געווען ארומגערינגלט פון קריסטן. אלע שוישפילער פון די קייזערליכע טעאטערס האבן זיך באצויגן צו אים פונקט אזוי ווי קארפאוו. ער איז א איד. נו, איז וואס? זיינע ברידער זענען געווען אידן, זיין ליבלינג תלמיד דימאוו א איד, נו איז וואס? זאל זיי גאט, זייערער אדער אונזערער, העלפן. אבער איצט האב איך פלוצים דערפילט אז עפעס בייט זיך. די ארומיגע ניט-אידישע וועלט ווערט אנדערש. איז טיילווייז שוין געווארן אנדערש, אזוי למשל איז געווען דער שוישפילער קרייז וואו איך האב שטענדיג זיך געפילט גוט, עס איז דאך טעאטער, קונסט, ווי קען אהער אריינדרינגען די שמוציגע גאסן פאליטיק? זי איז אבער אריינגעדרונגען. אויב מען פארמאכט די אויגן און מען פארשטאפט די אויערן שפירט מען דאס טאקע ניט, אבער צו וואס פארשטאפן זיך די אויערן און פארמאכן די אויגן און פרעטענדירן אז מען איז טויב און מען איז בלינד? די געפלאנטע אויפירונג איז נאך ניט פארגעקומען, אבער שוין פילט מען איר ווירקונג. די ניט-יידישע וועלט, וואס האט געשמייכלט צו מיר, ווערט אנגעכמורעט.

דער זעלבער וואס האט אמאל חוזק געמאכט פון דעם שטארבנדיגן נאדסאן, און זייער העפליך, ווי זיין שטייגער איז געווען אין פריוואטן לעבן, האט ער צו מיר געזאגט, זעצט זיך אין דירעקטאר'ס לאזשע, איר געהערט דאך צו אונז. צו אונז! דאס האט פארשטייט זיך ניט געמיינט צו די נאוואוורעמענצעס, נאר צום טעאטער, צו די דראמאטורגן,

פארקערט, סווארען איז באגריסט געווארן פון דער גאנצער פרעסע פאר אויפירן די געניאלע היסטארישע דראמע פון אלעקסיי טאלסטוי, צאר פיאדאר יאאנאוויטש. וויאזשע גראמט זיך דאס אלעקסיי טאלסטוי מיט עפרון ליטווין? איך האב געפילט אז עס קומען אנדערע צייטן. ווער ווייס וואס זיי וועלן ברענגען מיט זיך. אויב איר דערווארט מארגן עפעס צו זעהן, האט מיך קארפאוו דער רעזשיסער געווארנט, קומט וואס פריער, אדער נאך בעסער, קומט אינגאנצן ניט. איך בין געקומען אין טעאטער א שעה פאר דער פארשטעלונג, און שוין איז דארטן געווען א גרויסע צאל מענטשן. דאס הויז איז געווען אויספארקויפט שוין מיט אסאך טעג אין פארויס. איך האב דערווארט צו זען ארום טעאטער און אפשר אויך אין טעאטער אסאך פאליציאנטן. ניין, קיין פאליציי איז ניט געווען צו זען, אבער ווי עס האט זיך אינגיכן ארויסגעוויזן איז די פאליציי געווען אנגעגרייט אין די ארומיגע הויפן. דערווייל האט אלסדינג אויסגעזען רואיג. אלץ נייע און נייע מחנות מענטשן האבן אריינגעשטראמט אין טעאטער, די קאנטראלארן ארום די פילע טירן זיינען ניט געווען אימשטאנד צו האלטן ארדענונג, מען האט זיך אריינגעשטופט מיט בילעטן און אן בילעטן, באזונדערס פיל סטודענטן און סטודענטקעס האבן זיך אריינגעריסן ארויף צו די באלקאנען און גאלעריעס.

אין טעאַטער האָבן זיך שוין געהאַט פֿאַרזאַמלט דרײַ מאָל אַזוי פֿיל מענטשן, ווי עס זײַנען געווען פּלעצער, און דער מענטשלעכער שטראָם האָט זיך נאָך אַלץ געגאָסן אָן אַן אויפֿהער. מען האָט געפּרוּווט פֿאַרשליסן די אַרײַנגאַנג-טירן, האָבן אָבער די פֿײַערלײַט געהייסן ווידער עפֿענען. אַ נײַע כוואַליע פֿון צושויער, מיט און אָן בילעטן, האָט זיך אַרײַנגעשטופּט אין דער געביידע. ס'איז שוין געווען נאך אכט אזייגער, די צייט אנצוהויבן די פארשטעלונג, אבער דער פארהאנג האט זיך נאך ניט גערירט. מיט גרויס מי איז מיר געלונגען זיך אריינצוגנב'נען הינטער די קוליסן. איך האב דערזען יונגע און אלטע אידן מיט ווייסע בערד, מיט יארמולקעס, אייניגע אין טליתים, קוקנדיג דורך די לעכער פון דעם פארהאנג אין זאל אריין. דאָס זײַנען געװען פֿאַרגרימירטע שױשפּילער, װאָס האָבן באַדאַרפֿט באַלד אױפֿטרעטן אין דער פּיעסע. אײנער פֿון די ייִדן האָט מיר געכאַפּט פֿאַר דער האַנט און אײַנגערױמט מיר, אַז ער װעט דאָס ניט קענען אױסהאַלטן. דאָס איז געװען טינסקי שיף, דער געשמדטער ייִד, װעלכער האָט געהאַט די ערגסטע, די אומסימפּאַטישסטע ראָלע. וואס טוט איר דא? האב איך דערהערט די אויפגערעגטע שטימע פון מיין פריינט דעם רעזשיסאר קארפאוו, טראגט זיך אויף פון דאנען, דא איז גענוג צרות אן אייך. וועט מען היינט שפילן די פיעסע צי ניט? האב איך געפרעגט. דאס וועלן מיר ביידע באלד וויסן, האט ער געענטפערט. איך האב זיך ווידער א לאז געטאן אין צושויער זאל. ער איז געווען געפאקט מיט מענטשן, אז די ניי אנקומענדיגע האבן ניט געקאנט גיין ווייטער ווי ביז צו דער פויע, לאבי. די קליידער-דינער זענען פארשוואונדן, אלע קאנטראלארן אויך. די געביידע איז געבליבן הפקר. מיטאמאל איז געווארן טונקל. א-א-א-א-א! האט זיך דערהערט אין דעם גאנצן הויז פון אונטן ביז ארויף אין די הויכע גאלעריעס. שטיל! זאל זיין שטיל! האט געשריען א טייל פון די צושויער. רואיג! שרייט ניט! האט געשריען דער צווייטער טייל אויף די וואס האבן געשריען. רואיג! האבן געשריען נאך אנדערע צו די וואס האבן געשריען אויף די שרייער. לאנגזאם, גאר לאנגזאם, אזוי ווי ער וואלט זיך געשעמט, האט דער שווערער סאמעטענער פארהאנג זיך צעטיילט אינמיטן, איין טייל האט אנגעהויבן קריכן צו דער רעכטער זייט, דער צווייטער צו דער לינקער. דער איבערגעפאקטער, אומרואיגער און נערוועזער טעאטער-עולם האט דערזען די אידן, די קאנטראבאנדיסטן. אין איין רגע האט איז אויסגעבראכן א קאלאסאלער סקאנדאל. מען האט אנגעהויבן שרייען, טומלען, רעדן, פייפן, קלאפן, טאפטשען מיט די פיס, װאָס אַזױנס מען האָט געשריִען צו דער בינע, האָט מען ניט געקאָנט פֿאַרשטײן, נאָר זיכער זײַנען דאָס געװען בײזע פּראָטעסט-װערטער, מעגלעך אױך באַלײדיקנדיקע. װאָס עס האָבן גערעדט די שױשפּילער אױף דער אָפֿענער בינע, האָט מען אױך ניט געקאָנט הערן, מען האָט בלױז געקאָנט זען די פֿאָרשטעלונג, אָבער ניט הערן. די ייִדן זײַנען אַרומגעגאַנגען אױף דער בינע, געמאַכט מיט די הענט, באַװעגט מיט די ליפּן, זיך אַנידערגעזעצט, װידער אַרומגעגאַנגען. אין זאַל האָט מען געהאַלטן אין אײן געװאַלדעװען און שרײַען און טומלען. די שױשפּילער האָבן געמאַכט דעם אָנשטעל, װי זײ װאָלטן עס ניט געהערט. זײ האָבן װײַטער גערעדט אױף זײער שטום-לשון. מען האָט געזען, אַז דאָס איז אַ ייִדישע שטוב און אַז עס איז בײַ זײ פֿרײַטיק צו נאַכט. אױפֿן טיש האָבן געברענט ליכט און אַלע זײַנען געװען שײן שבתדיק אָנגעטאָן. פון אנדערן צימער איז אריינגעקומען אן אלטער איד אין א טלית, קענטיג דער אלטער זיידע, אבער כאטש א זיידע, האט ער ניט געוואוסט אז דער טלית איז דא איבעריג, אדער דער רעזשיסאר קארפאוו האט עפעס צעפלאנטערט. ווי נאר דער אלטער האט זיך באוויזן, איז אין זאל די לופט געווארן נאך ווילדער. נאך א מינוט אדער צוויי, האבן די צוויי טיילן פון סאמעטענעם פארהאנג אנגעהויבן צוזאמענצוקריכן,